איז נאכדעם וואס אונז האבן געלערנט וויאזוי די כהנים ווערן כהנים דורך די בגדי כהונה, לערנען אונז בעצם נאך א זאך וואס דאס מאכט די כהן א כהן, מ'דארף געדענקען די גאנצע צייט ס'איז דא די בנין המשכן מ'קען בויען א משכן, מ'דארף דאך אבער בויען א משכן אזוי ווי ס'שטייט אנהייבן, מ'גייט אנקומען צו דעם נאכאמאל צום סוף פון די היינטיגע פרק וואס איז לכאורה די סוף פון די עיקר פרשת בנין המשכן, ציווי בנין המשכן. עס דארף דאך זיין ושכנתי בתוכם, אין אנדערע ווערטער אין די משכן דארף רוען גאט, עס איז, אין אנדערע ווערטער עס דארף זיין חל זיין די קדושה, די זעלבע זאך וואס מיר האבן געלערנט בגדי כהונה, אנדערע ווערטער עס דארף חל זיין קדושה אין די כהן לקדשו לכהנו לי, וויאזוי ווערט ער? עס איז דא א סדר, די סדר רופט מען באופן כללי שבעת ימי מלאים, דאס איז אונזער סדר, אבער עס איז דא אסאך פרטים, מיר וועלן דורכגיין בקיצור. וויאזוי איז סדר פון די פרשה? די ערשטע זאך שטייט א ליסט פון אינגרידיענטס, סאו עס שטייט נעם א פר, צוויי איילים, לחם, חלות, רקיקים, און נעם עס אלעס צוזאמען. נאכדעם גייט מען צו די כהנים, ברענגט אהרן און בניו, פתח אהל מועד, מען וואשט זיי, ס'הייסט טובל'ן זיך, און ס'דא א מעמד הלבשה, מלבישים את אהרן און את בניו, מען ציט זיי אן די בגדים, דאס איז א אזוי ווי א חלות וואס ווערט חל די בגדי כהונה אויף אהרן הכהן, מען מאכט שמן המשחה, שמן המשחה קען אויך הייסן כאילו א בגד, כ'ווייס נישט אויב עס איז א בגד אבער עס איז אזא, מיט דעם איז ער נמשח, יא, מיט דעם ווערט ער א כהן, הגם שמן איז א נארמאלע זאך מענטשן, אזוי ווי עס איז דא סיכה, ווער ס'ווייסט אין דברי חכמים, מען שמירט זיך מיט אויל, דא ווערט ער אבער דער כהן דורך די סיכה. נאר וואס עס שטייט דורך דעם אזוי ווי אהרן אויך בניו, ווייטער, די תורה רעדט שוין וואס גייט זיין שפעטער, ווען ס'וועט זיין א כהן גדול וואס איז נישט געווען ביי די מעמד חלות כהונה, דארף זיך אויך יעצט סאמהאו ווערן א כהן, וויאזוי ווערט ער? ער טוט אן די בגדים, אזוי ווי אונז לערנען אין די גמרא הייסט דאס מרובה בגדים, נאכדעם ווערט ער ומילא יד אהרן ויד בניו. יעצט איז דא די עבודה, די פר און די אייל, די צוויי איילים, פר איז א חטאת, חטאת הנשרף, נשרף בחוץ, דאס איז א סארט חטאת, מ'לערנט ביי יום כיפור אויך אזא פר, שפעטער גייט מען זען אז יעדן טאג פון די שבעת ימי מלאים מאכט מען אזא פר, דאס איז בעצם צו רייניגען פון חטא אדער פון לאו דווקא חטא, מ'קען עס רופן אפשר פון חול, יא עס איז געווען א פשוטע מזבח, מען דארף עס מאכן א מזבח של קדושה, אזוי ווי שטייט שפעטער והיה המזבח קודש קדשים, איז דאס טוט מען דורכן פארברענען די די פר, נאכדעם איז דא די אייל, איין אייל, וואס דאס איז א קרבן עולה, אזוי ווי די סדר גייט אלעמאל א חטאת און א עולה, מאכט סמיכה, אהרן ובניו מאכן סמיכה אויף די פר און די אייל און אזוי ווייטער, נאכדעם איז דא די דריטע א צווייטע אייל, דאס איז די אייל המלאים, די תורה זאגט כי אייל מלאים הוא, דאס איז א אנדערע סארט אייל, דאס איז די אייל פון דעם מאכט מען די מלאים, מיט דעם זיין בלוט. גייט מען לייגן אויף די תנוך אוזן און די בוהן ידם, און דאס גייט אויכעט נאך א חלק פון מקדש זיין די כהנים מיט שמן און מיט מיט דם, און אויך אויף די מזבח, סאו מען לייגט אויף די מזבח און אויף די בוהן און נאכדעם שפריצט מען אויף אהרן און אזוי ווייטער, נאכדעם איז מען מקריב די חלב די חלקים די אימורים פון די אייל, און מאכט תנופה די גאנצע זאך, און נאכדעם איז דא חזה עסט משה, און עס וועט שפעטער נאר מינוט זעהן די רעסט, די גאנצע זאך גייט עסן אהרן און בניו בשר האיל און די לחם פתח אוהל מועד, דאס אז דאס איז שוין א קרבן שלמים, דאס איז די חיה בהמה וואס זיי עסן און דאס הייסט זייער מתנה פון דעם אז עס שטייט תרומה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם אזוי ווי אלע אלעמאל די חזה און די שוק נעמען די כהן און דא האט מען עס געגעבן פאר פאר משה. און ווייל קעז איז די קרבן פון פון אהרן איז גייט די חזה ושוק פאר משה אזוי ווי געווענליך ווען א איד ברענגט א שלמים גייט די חזה ושוק פאר די כהנים די אימורים אויף די מזבח און די רעסט עסט מען דא אינמיטן אינטערעסאנט דארף מען פארשטיין די סדר קומט אריין א פסוק וואס שטייט ובגדי הקודש אשר לאהרן וועט זיין לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בהם את ידיו שבעה ימים ס'הייסט אפילו ווייטער די פסוק דאגה'ט שוין וואס וועט זיין אין די פיוטשער ווען ס'וועט נישט זיין די די ערשטע יאר די אהרן הכהן אליינס וואס האט די מלאים און אלעס, און וויאזוי וויאזוי וועט ווערן די סדר וויאזוי וועט ער ווערן א כהן, זאגט מען אז די זעלבע בגדים וועט ער אנטון פאר זיבן טעג און דעמאלט וועט ער ווערן. נאכדעם שטייט אזוי ווי ביי אסאך קרבנות שטייט, מען זאל נישט עסן, מען זאל נישט עסן אויב ס'וועט בלייבן נותר זאל מען עס פארברענען, ס'הייסט א קרבן איז דא א דין דארפסט עסן גלייך, די דין פון נותר איז דאך נישט קיין עונש מ'דארף עס פארברענען, ס'פשט אז דאס איז א חלק פון די דין אז מ'זאל עס עסן גלייך און אז נישט זאל מען עס פארברענען זאל עס שוין קיינמאל נישט אפשטופן. יעצט איז דא א נייע זאך, גייט מען מסביר די שבעת ימי המלאים, שטייט מען א פר א חטאת מאכט מען יעדן טאג, על הכפורים, ס'הייסט דאס איז א חטאת הכפורים אזוי ווי איך האב געזאגט פריער, נאכדעם והיה המזבח קודש קדשים כל הנוגע במזבח יקדש, די רוב מפרשים מוטשען זיך וואס טייטש כל הנוגע במזבח יקדש, על כל פנים דאס איז א תוצאה פון דעם וואס די מזבח איז קודש. נאכדעם שטייט מ'מאכט יעדן טאג א קרבן תמיד, א תמיד של בוקר, א תמיד של ערב, און פשטות דאס איז די קרבן תמיד באופן כללי, קען זיין דאס האט זיך אנגעהויבן דעמאלטס ביי די שבעת ימי מלאים, קען זיין ס'איז געווען עפעס א ספעשל תמיד פון די שבעת ימי מלאים וואס דאס איז ממשיך כסדר דארף מען פארשטיין וואס קומט דא אריין בעצם די קרבן תמיד איז דאך נישט קיין קרבן פון די מלאים ס'איז דאך סתם א קרבן פון יעדן טאג, און דעמאלטס פירט ער אויס דאס איז אשר אועד לכם שמה ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי, דורך די גאנצע סדר גייט די אייבערשטער קומען ונקדש בכבודי, די בית המקדש וועט ווערן קדוש מיט זיין כבוד, אז מיט דעם וואס איך קום, מיט דעם ווערט עס א מקום קדוש, אוי, דער אוהל מועד, דער מזבח, אהרן און בניו זאלן אלעמען זיין קדוש לכהן לי, און דער פסוק פירט אויס, ושכנתי בתוך בני ישראל, ס'וועט זיך אויספירן וואס מ'האט געזאגט אנהייב, ושכנתי בתוכם, והייתי להם לאלקים, אזוי ווי מ'האט געזאגט אנהייב נאך פאר מתן תורה, אזוי וידעו כי אני ה' אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, להיות להם לאלקים לשכני בתוכם אני ה'.